די ציגענע פעל אין א ווארעמס גרייטן, און טאקע דער דאקטער אליין האט מיט חשק צעשניטן די פעל, זי געווייקט און געשונדן. דער אפטעם געוועזן איז האמעטנע פליישיג, א זיבן מעת-לעת פון דער צונג נישט פערשוואונדן. עס האט זיך געשוואוירן א חשובער עסער אז בירגער אויף יענער וועלט שפייזן זיך בעסער. מיט אונזער אראנען האט איינסמאל געטראפן אן אויסגליטש א ביטערער שאנד פאר די מענער. עס האט פון זיין ארבל ביים לייגן זיך שלאפן א קייקל געטאן זיך א גאלדענער צענער. פארשעמט האט דאס גאלד אויף דער ערד זיך גערייטלט.

דעם חלום ארויסגעהאקט אונטער זיין וויע, און תיכף דעם האמבורגער פליט געבאטן באשיידן, ווי קען זיך א מענטש דאס פארגינען זיין גאלד צו פארקניפלען, ווען יעדער אין פרייוויל געגעבן האט אים זיין פארמעגן ס'זאל דינען צום איינקויפן עסנווארג? ווי זשע צום טייוול באהאלט מען א גאלדשטיק אזויפיל מעת-לעתן ווען בייטן מען קען די מטבע אויף עסן?

כ'האָב דעמאָלט, פֿון גאָרן פֿאַרמעג אין דער קאַסע, באַוויזן בלויז נעמען אַ צענדליקל צענער, זיי זאָלן צעשמעלצן די פֿײַנדלעכע פּלענער. די דײַטשקע, מײַן פֿרוי, אַ דערשראָקענע ענטל, אַנטלאָפֿן, בשעת דער שטורמיסט האָט געטריבן פֿון אייגן געשעפֿט, מיטן קינד פֿאַרן הענטל, א דאנק דעם געפינקל פון גאלד זיך דערקליבן קיין עסטרייך, פון דארטן אנטלאפן קיין פוילן. ביים גרענעץ האט ווידער א ווייל מיר געהאלפן דאס שטיקל מעטאל ניט דערווארעמט די זוילן, צוריק האט ביים האלז מיך געפאנגען א וואלף און געביסן דעם גארגל. דער גאָלדענער צױבער האָט אױסגעלײזט אָבעראַמאָל מיך פֿון רױבער. און װען אין פּאָנאַר מע האָט באַפֿױלן זיך אױסטאָן, אַװעקגעבן ערבֿ דער שאָס יעדן שפּרינקל, באַגלײט דורך אַ האָגל נאַגײַקעס און פֿױסטן, דערמאָנט כ'האָב זיך דעמאָלט דעם גאָלדענעם פֿינקל, און עטלעכע גאָלדשטיק פֿאַרשלינגען װי פּילן. און ווען כ'האב זיך אויפגעכאפט אונטער הרוגים, געזוכט אין מיין מיסט און געפונען. דער ווילן צו לעבן ער לעבט, נאר דער טויט ניט גענוג אים אויפס ניי מיך געפאנגען געטריבן צום שייטער, א בלענד מיט א גאלדשטיק זיך אויסגעקויפט ווייטער געבליבן ביים לעצטן. טא זאגט קאמעראדן, ווי קאן איך מיין איינציגן שיצער פארהאנדלען? צו האב איך באהאלטן דאס גאלד פאר א נדן? איך האב דאך ניט קיינעם, קען אנדערש נישט האנדלען. דער האמבורגער פליט האט אויפגעהערט רעדן, צוויי טרערן ווי טריוואקס פארזיגלען דאס מויל אים, און הויקערדיק שווער איז געווען צו באשיידן זיין ריינוואשן זיך דעם ארומיקן עולם. בלויז איינער, דער פרוש, פארזשמורעט אן אייגל, דעם גאט פון ישראל פארקויפט פאר אן עגל. צו מארגנס פארטאג איז דער האמבורגער פליט אנטלאפן אין שטאט, ניט געזאגט קיין א גוטן, צו האט מען אים צופיל פארשעמט און פארזאליעט, צו האט ער אן אומגליק דערשמעקט זיין מחותן, ווייל זינט עס האט פאליע גענומען זיך פארען מיטן פולווער האט ער אים געווייכט ווי א שרץ, און אפשר איז אלצדינג א ליגנערישער צארן דער פאל מיטן גאלד ביי דעם פליט א תירוץ אויף קענען אנטלויפן כדי ניט באדארפן דעם תליון די לעצטע מטבע צו ווארפן.

און אַ קעלט אַ פֿאַרפּרעסטער, װי קױלן אין אײװעלע, װאַרעמען שטערן. עס האָט נאָך קײן שנײ ניט דערפֿרײט אַזױ גװאַלדיק, װי דבֿורהלען און פֿאָליען, װאָס לױערן װאַלדיק. זײ שעמען זיך אָנצוזען אײנער דעם צװײטן, בלױז פֿינגער אין פֿינגער זיך פֿלעכטן, די מינע בײַ פֿאָליען אין בוזעם, ער װעט זי באַלד גרײטן. די ליבשאַפֿט פֿון אײן זײַט

דערווארט מען ס'זאל ווערן דער אויפרייס מקוים. עס ציט זיך א שנירל פון ביידנס געדאנקען אהין צו דער מינע, דאס שנירל גיט איבער א תפילה, א מענטשליכן ווילן, עס בלאנקען פון ווייטן די רעלסן. א שעה גייט אריבער און גארניט. נאָר באַלד נעמט זיך טראָגן אַ סאָפּע. דאָס שנירל גיט איבער אַ פֿונק צו דער מינע, דער פֿונק ווערט אַ פֿלאַם, און די נײַע אייראָפּע צעשפּרינגט ווי אַ טאָפּ אין געצונטערטער שנאה. אַ בוים שיט אַרונטער זײַן צירונג אויף ביידע, און ליפּן אויף ליפּן פֿאַרבײַטן דאָס רעדן.

מיט ברויט און קארטאפל האט פאליע און דבורה'ל געלאזט זיך אין וועג ווי געבונדן צום גורל. אין נאמען פון וואלד איז פארשפרונגען זיי ביידן אדאמעק, אט האט איר אן ארדן דעם שפייער, דער וואלדמענטש באגלייט זיי, און פארן צעשיידן באשטימט מען א טרעפונג דורך זילבערנעם פייער מארשירן געארעמט די צוויי דיווערסאנטן,

ניטאָ קיין באַהאַלט פאַר די בילדער וואָס צאַפּלען אין טורמע געשמידטע ביים נעכטן. זיי רייסן די קייטן אין ברומעניש ווילדער און לעבן אין איר מיט אַ לעבן אַן עכטן פון גלאז אירע ווערטער פון גלאז די נשמה און איימיצער זעט די געדאַנקען מסתמא פלעגט איימיץ זי פרעגן דער מאַן אירער לעבט ער? איז שטענדיג געוועזן א תשובה דעם פרעגער, א ביטערער שמייכל פון גאל, א געוועבטער אצינדערט אויף איר עשאפאט פון געלעגער, די האר ווי אן עק פון א פאווע צעלאזן, דערציילט זי פאר אלעמען, ניין, כ'האב אים קיינמאל ניט אנגעזען. דארטן צעלייגט אויף די גראזן, ביים רויש פון א ווייסן צעפרילינגטן ביימל, האב איך מיט פאר'משפט'ע אידן א קופע געווארט אז דער טויט זאל אונז שפרייטן זיין חופה. פארטאג, פון די פעלדער קומט ריח פון היישניט, מען שלעפט פון דער קופע צום קלעביקן גראבן. איך ווארט אויף מיין אומלעבן. פיל שוין מיין פלייש נישט. א מעסער א טעמפער די געגנט נעמט שאבן. נאָר דעמאָלט פֿאַרשפּרונגען אין מיר, איז מיר װי אַ חיה אַ ליבשאַפֿט-באַגער און געמאָנט זײַן דערפֿילונג. אַ ליבשאַפֿט און מײַן לעצט נאָך שטאַרקער פֿון אומקום אַ נײַע, געמאָנט אין מײַן לעצטקײט אַ קילונג, אַ שטילונג. און איך האָב אָן זינען געמאָנט און גערופֿן אַ מאַן אַ געליבטן צװישן די גופֿים. און ערב דעם זונאויפגאנג, ווען אויף די זעמדער געפאלן איז טוי, האב איך יענעם געפונען. טרינק אויס מיינע ליפן, דו ליכטיגער פרעמדער, און שעפ מיך ארויס ווי מען שעפט פון א ברונעם ארויס די לבנה. כ'וויל אויסער דער לאטע אויך מיטנעמען תענוג אין טויטן זכרון, און קומען אין קבר א זאטע, א זאטע, א זאטע מיט ליבשאפט, אויב ניט מיט קיין יארן. די לופט האט געגוסס'ט, נאר אונטער די קוילן, עס האט מיך א כח צו ליבע באפוילן. און ער, וואס געבליבן פארהוילן זיין נאמען, ער האט מיך געקושט מיט גרויזיגער צארטקייט, אין לייב מיר פארשמאלצן א געטליכן זאמען, אזוי ווי איך האב עס געמאנט אין דערווארטקייט מיט אויגן פארמאכטע און פריידיגן פיבער. קיין ווארט ניט גערעדט און זיין בליק ניט באגעגנט. דערנאך האבן הינט אונז געשלעפט אין די גריבער און ס'האט זיין צעשאסענער גוף מיך בארעגנט. נאר קענטיג דער טויט אין דער שטאלענער שחיטה האט מער אויף מיין גוף ניט געהאט שוין קיין שליטה. ס'האט ליפמאן פארדינט די געהויבענע מצוה פון אפנעמען ס'קינד, און ווען קריינע האט ברויזיג דערציילט איר געשיכטע, געצאפלט אין היץ וויי, האט ליפמאן געטראגן מיט פרייד אויף א שטרויזאק א לעבן. דער עולם אין שטומען בארינגל האט אנטייל גענומען אין גליק און אין ליידן. אוי, מזל טוב אידן! א יונגל! א יונגל! און טאקע געבוירן אין העמדל פון זיידן! און עולם אים בענטשט ווי א ליכט ביי הבדלה, דאס קינד זאל דערלעבן דעם שונא'ס מפלה. דער לאטיינישער נאמען. די וועשערין דבורהל שוין זארגט עס זאל שטענדיג דעם דאקטאר'ס כאלאטל פארוואגלט אהער דא זיין ריין ווי א שטערן, וואס ריין? ממש בלענדיג, עס פאדערט אזוי

די סיבה, הלמאי אונזער גוף איז געפאנצערטער גרייטער אנטקעגן פארשידענע קרענק ווי א צווייטער. נאך ליפמאן'ס טעאריע קומט אויס אז מיר האבן אין משך פון טויזנט יארן נע־ונדע אויף בוידעם אין קעלער געשאפן מיקראבן אקעגן מגפות, און יענע אוודאי באפאנצערן ס'פאלק. עס איז גאר ניט קיין מיסטיק, ער שרייבט דא א ביכל און פרוווט עס באגרינדן אויפן סמך פון באטראכטונג און קאלטער סטאטיסטיק אין געטא צווישן די מחנות געזינדן. דער פלעקטיף, למשל, האט גאר קיין ממשלה כמעט ניט געהאט אין די געסלעך די שמאלע פארטאן איז אויך ליפמאן אין זוכן א תרופה אנטקעגן געשווילעכץ וואס האט אונז באשלאגן. מאכט עקספרימענטן אויף אייגענעם לייב גופא, פארגלייכט אין זיכרון מיט הונדערטער פלאגן און גיט אויף לאטייניש א נאמען א שטייגער, נעפריליס קאנאליקא, אבער א נאמען איז ווינציג, און ווי ער דערוויסט זיך דער זייגער ביינאכט, וועדליג מויזן געפייף אין די שטראמען, דערוויסט ער זיך אויך פון דער קראנקהייטס סיבה, דער בי וויטאמין איז אונז נותן קיין חיבה. און ליפמאן גייט ווייטער, אזוי ווי עס קוואלט דא א שטראם פון א ביר ברויעריי, וועט ער טויגן דעם בי וויטאמין צו באשאפן. און באלד ער לאזט זיך אוועק ווי עס טראגן די אויגן געפונען דעם אפשיין, און אויף פאהולאנקע מען רופט דארט די גאסן ווי אויבן, געפינט ער גרייט צו ווי געהעריג, און ס'ווערן די קראנקע ביי יעדן מאל טרינקען געזונטער געזונטער. דער דאקטאר איז ווערט מען זאל אים באקרוינען, זיין אויסגעפינס האט דערהויבן אים באקרוינען. די שלאכט אין קאנאל. עס וועט שוין פארבלייבן א סוד ניט צו לייזן פון וואנען דער פיינט האט דערוואוסט זיך די ערטער אוואו אונזער היים איז. די דאזיגע בלויזן עס וועלן ניט קענען פארפילן קיין ווערטער. קען זיין ס'האט א שייכות מיט הענגען מאטייקען, אראנעס אנטלויפן, קען זיין עס האט אויבן דערגרייכט א גערויש, ווייל דאס מינדסטע געשריי קען די גארע געהיימשטאט פארראטן, בארויבן. און מעגליך איז אויך דורך א גראטע א שפארע האט אויבן דערקלעטערט א מענטשישע פארע.

דערלאַנגט דער אַלאַרם-גלאָק אַ הילכיקן צאַפּל, װי ראָסטיק צעשפּרינגען װאָלט ערגעץ זײַן שטאָל אים. צעפּאַלמעסט די שפּיל די שטילקײט דעם קלעפּיקן דרעמל און פֿאַנגט אין אַ שטאָלענעם קרײַז דאָס געזעמל. און אײדער װאָס-װען האָט זיך דײַטלעך דערטראָגן אַ.

און באַלד פֿון אַנטקעגיקן אױסבײג עס מבולט מיט פֿײַער צוריק, און פֿאַרחיהטע קולות דערטראָגן זיך נענטער. אַנטלױף און געשװינדער! זאָגט פֿאָליע צו דבֿורהלען, פֿאַרזאַמל דעם עולם, גיב אַכטונג עס זאָל ניט פֿאַרבלאָנדזשען דער בלינדער, און אַלע אױף גלעזער-גאַס אױפֿן בית-עולם. זי האָט ניט געװאָלט, נאָר זײַן בליק האָט באַפֿױלן, ערשט דעמאָלט אַנטרינען בײַם אָפּגלאַנץ פֿון קױלן.

דערנאָך זיך געלאָזן אין ווייטער געהיימשטאָט, אַ טרעפּל נאָך אַ טרעפּל. די לופט האָט געזויערט, און ביידע חברים זיי האָבן דערווייטערט זיך פון די מדורים. אַ שוועבעלע, בליציק האָט פאָליע געצונדן אַ שטיקל פּאַפּיר, עס געלאָזן אין סימן פון יאָגיקן שטראָם. ווען ס'פאפיר איז פארשוואונדן, צו אפענער גאזרער גענומען דערשווימען, האט פלוצים א הויב זיך געטאן ווי א כוואליע א פלאם, און בשעת מעשה איז פאליע אנטלאפן מיט קאפלען אהין צו דעם קבר פון גדליה אויף גלעזער גאס נײַן ווי דער וועג איז נאך אפען, דארט האט זיך מיט גלויבן דער עולם פארמויערט

איז אסתר געפאלן באוויינט מיר ניט מילא זי האט נאך באוויזן א פונק פארן שטארבן צו אפגעבן דבורהלען איר אלטע פאטשיילע אצינדער איז אסתר א בערגל ניט מערער א הויקערל ערד לעבן גדליה דעם לערער ווי אומהיימליך ליב ס'איז צו וואוינען מיט טויטע באנעמסט ניט דעם חילוק.

באוויזן פאר אלעמען, זעהט אינעם ווינקל, און עפעס האט גלייך זיך געביטן אין וואוינונג, די שפין אויף איר ווייכן פארטרויליכן שפינקויל האט שמייכלדיג איינגערוימט זיניקע קלאנגען וואס האבן ארויסגעלעבט נייע פארלאנגען. אן ענליך געפיל האט געהאט פעטער נח ווען טויב האט מיט גרינינקן בלעטל דערפלויגן די שפּין האָט פֿונאַנדערגעשפּונען אַ כּוח, אַז מיר האָבן גיריק איר וווּנדער געזויגן. און ליפּמאַן האָט פֿילאָזאָפֿירט דאָ אַ ניסן, עס קלעטערט אַזוי ווי די שפּין אויף אַ פֿאָדעם דער מענטש אין אַ חלל אַ פֿרעמד אומבאַוווּסטן. און בלינד איז זײַן וויסיקייט, זוכט דער בן-אָדם דאָס פֿעדעמל, נאָר ער דערזעט ניט דעם קאָנטור און פֿרעסט זײַנע קינדער פאַרשפּונען אין פּלאָנטער. באַשיצט פון דער שפּין פון איר גרויער ממשלה, דאָס לעבן גייט ווייטער, נאָר דווקא ניט גרינגער. אין עטלעכע טעג נאָך דער וויסטער בהלה האָבן אויבן פאַרמויערט מיט שטיין דער באַצווינגער אַ טייל פון די גראַטעס און חושך מצרים פאַרפילט די געהיימשטאָט. נאָר מיר זענען װידער אַ פֿאָלק זאַלבעצענט װי געװעזן עד היום, עס זענען אין אײביקס פֿאַרװאַנדלטע גלידער, אַ פֿאָלק זאַלבעצענט, װאָס מע קען ניט צעטײלן. דו פֿרעגסט, װי אַזױ? כ'װעל דיר זאָגן, דערצײלן. מיר האָבן אין קעלער געפֿונען באַהאַלטן אַ פֿרױ מיט איר צען-יעריק קינד, טאַמאַרע און יוליק.

די בלאטע געשטאלט. א פיינע געשיכטע. ווען פאליע מיט קאפלען אוועק זענען איבערן שלאכטפעלד דעם גרויסן כדי ניט צו בלייבן פארפלאנצט מיט די נאפלען געפינען אן אויסוועג א טיר צו דעם דרויסן געפונען זיי האבן א מענטשן אין בלאטע א בלאטע געשטאלט וואס ניט מעגליך דערקענען קיין חילוק צווישן זיין הויט און קאפאטע, נאר ווען מיטן אורח אינאיינעם זיי זענען דערקראכן אהיים און זיי האבן אים דארט קוים אים דערוואשן, איז יעדער געבליבן נשתומם. א האקנקרייץ האט זיך אנטפלעקט אויף זיין קלאפע, און ער האט זיך מודה געווען בעתן פארשן אז אז מ'האט אריינגענארט אים אין געסטאפא, דארט ארבעט ער קעגן זיין ווילן א יאר שוין, מען רופט אים פוציקא, פון שטאם א ליטווינער, פארבלאנדזשעט דא נעבעך אין פרעמדע קאנאלן, דערנאך איז דער זעלבער א יאשטשער א גרינער אויף דער ערד פאר די עטליכע אידן געפאלן, א ווייב מיט דריי קינדער דאס יונגסטע א פיצל, דערביי האט אויף גאט

אמת, מען האט קיין גענאדיגס אויך דארט ניט אויסגעזוכט, אבער די שופטים, זיי האבן געהאלטן פאר אומווערדיג הרג'נען מיט אייגענע הענט, סיידן נעמט און באשטראפט אים, זאגט ליפמאן, דער שד זאל אליין זיך דערווארגן, אזוי אדער אנדערש, נאר זאל ער פארשווינדן, האט ממש געשלאגן א דיבוק פון בלינדן.

און ליכט האסטו איבערגעשמאלצן א כמארע, איך לייען דיין פנים דעם חנס א מגילה, נאר זאג מיר תמרה, איז יוליק בכח ווי דו צו פארוואנדלען אין ליבשאפט די שנאה? נו זאג מיר תמרה, פארמאגט ער נאך כח צו זינקען אזוי אין דער צענטער מאלינע צו טרינקען די ביטערניש? פרעגט ער ניט קיינמאל אוואו איז א פויגל, א שטערן, א ביימל?

ס'װעט ביז דער באַפֿרײַונג שױן זײַן דער באַפֿרײַער. זײַן בליק איבער פֿעלזן אַ זונאױפֿגאַנג פּראַכטיק װעט יעדן קאַנאַל-מענטש די בענקשאַפֿט אַנטפּלעקן, און לײם, זאָגט דער קינסטלער, פֿון קבֿרים װעט קלעקן. פּעטראָ דער ציגײַנער. אַצינדער באַקענט זיך דער לײענער מײַנער מיט נאָך אַ פּאַרשױן, מיטן שלײַפֿן פֿון מעסערס אױף גלעזערגאַס דרײַצן, פּעטראָ דער ציגײַנער, װאָס יאָרן שױן לאַנגע ער װײס ניט קײן בעסערס, װי ציִען זיך איבער די הױפֿן און קלינגען אין גלעקל פֿון װאַרשטאַט, אַ סומע, אַ סימן, מען קאָן אים אַרױסטראָגן שלײַפֿן פֿאַרטעמפּיקטע קלינגען. און שלײַפֿנדיק בײגט ער זײַן בײנערן פּנים אַלץ נענטער צום שטײן, אַז עס זאָלן די פֿונקען אַרײַנגײן אין הויט אים און בלײַבן פֿאַרזונקען. די פֿונקען זײ האָבן טאַקע פֿאַרשפּיזלט אין בראָנזדיקן אויג אינעם קאַרביקן שטערן. ניט קלעפּיקס אין אָדערן זײַנע אים ריזלט, נאָר שטאָלענע פֿונקען, אַ שטראָם, וואָלט איך שווערן. און ווי אַ קינדזשאַל מיט בריליאַנטן באַשלאָגן, די פּראַכט פֿון זײַן שבֿט פֿון פּנים נאָך בלענדיקט, שױן לאַנג זיך געזעגנט מיט פֿערד און מיט װאָגן. ס'קען דאַכטן, ער האָט מיט זײַן אָפּשטאַם געענדיקט. נאָך פֿופֿצן יאָר קאַטאָרגע האָט ער פֿאַרלױרן זײַן װאַלד און זײַן װעלט איז אַ שלײַפֿער געװאָרן. נאָר ווען ס'איז געקומען דער דייטש, האָבן נאָר די פאַרשוואונדענע מעסערס געשאַרפט און זיין לעבן פון לייב אים אַרויסגעטאַנצט קעגן דער האָרדע און מער שוין זיין אומרו קיין רו ניט געגעבן. אַוועק איז פּעטראָ אין די וועלדער פון געגנט, באַנאַנד מיט אַ קינד וואָס אַנטרינען פון שחיטות, און ווען ער האָט בוידן ציגיינער באַגעגנט, געגעבן דאָס קינד אַ ציגיינערטע, היט עס, דאָס קינד איז פון טויזנטער מאַמעס געבליבן מיט ליבשאַפֿט פֿון טױזנטער זאָלסטו עס ליבן. און שפּעטער האָט װידער פּעטראָ אין די װעלדער געבראַכט אַ געיאָגטן געפּײַניקטן ייִנגל, פֿאַרברױנט אים דאָס פּנים, געװיקלט אין טרעלדער און אָנגעטאָן אים אױפֿן אױער אַ רינגל, מע זאָל אים דערקענען. אַזױ האָט כּסדר זיך איבערגעחזרט ביז איינמאל געקומען אין וואלד מיט א מיידעלע אונטער די קליידער, געפונען ער האט שוין ניט קיינעם, בלויז בלומען, באטויט מיט געוויין און צעריסענע בוידן, ווי שנורלעך מיט ראבינע קרעלן זיך הויבן. אויף גלעזער גאס דרײַצן ביים אלטן ציגיינער פאראן איז א קעלער, אין קעלער א ברונעם, און קוקסטו אין קוואליקן ברונעם אריין נאר

דער פרוש האט אבער אין קומער געטענה'ט, ס'איז נאנט דער פסח, מיר האבן קיין וויין ניט. האט פאליע זיך פלוצים דערמאנט זיין געטרייער געפאלענער טאטע, ער האט פאראיאר ביים סדר אין געטא באהאלטן אויף הייאר א פלאש יין צימוקים. באַגלייט פֿון זיכּרון, אַצינד האָט געצויגן דער זון דורכן ברונעם צום יאַטקעווער געסל און דאָרט אונטער גרינע צעפֿאַלענע ווענט די ירושה געפֿונען. בײַם אָנזען דעם ווײַן האָט געטענצלט אין שכּינה דער פּרוש, אַ האַלבע פֿלאַש ווײַן דאַרף מען ווידער באַהאַלטן אויף איבער אַ יאָר אין דער נידער. בײַם סדר, דער פּרוש געלענט אָן אַ קישן,

א ראב זאל זיך מיאוסן קראקען זיין נאמען און אלע אים ענטפערן איינשטימיג אמן. פארזשאווערטע ביקסן. פארזשאווערטע ביקסן, געפאקלט אין פליאמעס, אלטמאדישע קרומע סקעלעטן פון אייזן, ווער האט אייך באהאלטן אין די ד' אמות, איר זאלט אין געהעריגער צייט זיך באווייזן. זיי האָבן געטראָגן אײַך שטאָלצע סאָלדאַטן, און רום איז דער נאָמען פֿון אײַער געזשאַווער. צי זענט איר געהאָנגען אױף אַקסלען פֿון קאַטן? צי האָט איר געשאָסן אין אײגענעם חבֿר? אָ, ביקסן אין דר'ערד, װאָס מיר האָבן געפֿונען באַם גראָבן אין קופּערנעם קעלער אַ ברונעם.